סריס חמה אז ס'איז בידי שמים איז ער דאך כשר לבוא בקהל, כאטש ער קען נישט געבוירן קיין קינדער, דאך איז ער מאכיל די פרוי מיט די קנעכט תרומה. רב יוסי ורב שמעון אומרים, רב יוסי און רב שמעון זאגן, אנדרוגינוס כהן, אנדרוגינוס.

רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, טומטום שנקרע, טומטום הייסט אז די מקום המין איז געווען ביי אים פארוואקסן, מ'האט נישט געוויסט צו ער איז זכר צו נקבה, מ'האט דארט אויפגעריסן, ונמצא זכר, ער איז געווארן געפינען א זכר, לא יחלוץ קען ער נישט געבן קיין חליצה מפני שהוא כסריס, רב יהודה לערנט ער איז א סריס. און וועלכע סריס? רב קיווע אייגער אין משניות איז מאריך וועגן דעם? פשטות דארף מען טייטשן אז סתם משנה דאך ווי רב קיווע וואס רב קיווע לערנט אז סריס חמה אינו חולץ אז דער טומטום שנקרע הייסט א סריס חמה. אנדרוגינוס נושא. אנדרוגינוס וואס האט מקדש געווען א פרוי איז זי מקודש. אבל אבל לא נישא, אויב ער איז געווארן מקודש איז גארנישט ניט, ווייל מיר זאגן אז הבא עליו איז דאך בספק סקילה, קען זיין ער איז א זכר. רב לעזער אומר, רב לעזער זאגט, אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר. די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס קריגט זיך דער תנא קמא מיט רבי אלעזר, רש"י, סריס חמה כהן כולי, אבל סריס אדם, א סריס אדם וואס ער טאר נישט קומען בקהל ווייל איז דאך סריס אדם, מפסל נמי פסל לה מתרומה דבי נשא, אויב זי א בת כהן טוט ער איר פסל'ן זי קען נישט עסן קיין תרומה, דהיינו פצוע דכא, ווייל א סריס אדם איז דאך פצוע דכא און די תורה זאגט לא יבוא פצוע דכא כרות שפכה בקהל השם איז זי דאך געווארן נבעל צו פסול לה לא יחלץ. רבי יהודה זאגט טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלץ אם יש אח אחר אז ס'דא א צווייטער ברודער ווייזט אויס פון רש"י אז ס'נישט דא נאר דער ברודער דער טומטום זאל ער יא געבן חליצה. אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא, שהוא כזכר והשוכב עמו, הרי הוא כבא על הזכר. רבי אלעזר אומר בגמרא מפרש פלוגתייהו, די גמרא איז מפרש וואס קריגט זיך די תנא קמא מיט רבי אלעזר. פרעגט די גמרא, פשיטא, דער דין איז דאך א איינפאכע דין, איך ווייס אים אליין, אין דער משנה איז געשטאנען סריס חמה כהן וואס האט גענומען א בת ישראל מעג זי עסן תרומה, עס איז דאך ביאתו בהיתר אז סריס חמה מעג דאך נעמען א בת ישראל, אוי איז דאך א פשיטא אז זי קען עסן תרומה, זאגט די גמרא, עס איז נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען מוליד מאכיל דער וועלכער טוט געבוירן מאכט עסן זיין פרוי תרומה שאינו מוליד דער וואס קען נישט געבוירן א סריס אינו מאכיל ווייל אין פסוק שטייט ויליד ביתו הם יאכלו טייטש איך דאך דעם יאכלו יאכילו וואלט איך געמיינט יליד ביתו מיינט מען די וואס מאכן קענען געבוירן. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז א סריס חמה איז אויך מאכיל זיין פרוי תרומה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, רבי יוסי און רבי שמעון זאגן, אנדרוגינוס כהן, א כהן וואס ער איז אנדרוגינוס, אנדרוגינוס הייסט וואס ער איז, ער האט אי א זכר אי א נקבה, שנשא בת ישראל, מאכילה בתרומה.

זאגן מיר אז דער אנדרוגינוס וואס קען מאכן עסן תרומה אבער נישט קיין חזה ושוק. רבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן לערנט, אף מאכילה בחזה ושוק. רבי יוחנן זאגט אנדרוגינוס כהן וואס האט גענומען א בת ישראל קען זי עסן חזה ושוק. פרעגט די גמרא, ולריש לקיש לויט ריש לקיש'ן מאי שנא חזה ושוק דאורייתא, פארוואס זאגסטו אז חזה ושוק קען ער נישט מאכן עסן? ווייל ס'איז א תורה'דיגע זאך און ס'איז אים נישט זיכער אז אנדרוגינוס איז א זכר, תרומה נמי דאורייתא דאס וואס א. א זר טאר נישט עסן קיין תרומה איז דאך אויך א דין תורה, איז אויב ס'איז נישט זיכער ריש לקיש'ן אז אנדרוגינוס איז א זכר, דארף ער דאך תרומה אויך נישט קענען מאכן עסן. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, וועלכע תרומה האלט. ריש לקיש, אז אנדרוגינוס מאכט עסן די פרוי בתרומה בזמן הזה, תרומה בזמן הזה, יעצט ווען ס'איז נישטא די בית המקדש, די תרומה דרבנן, וואס די תרומה האט נאר א קדושה דרבנן, אבער תרומה דאורייתא, האלט אויך ריש לקיש אז די אנדרוגינוס קען נישט מאכיל זיין. זיי קריגן זיך וואס איז די סברה פון רבי יוסי מיט רבי שמעונ'ען, רבי יוחנן לערנט אז זיי לערנען אז ער איז אנדרוגינוס ודאי זכר, און אויב ער איז ודאי זכר, לערנט קען ער מאכיל זיין חזה ושוק אויכעט, ריש לקיש לערנט אז ס'איז נאר א ספק, ממילא לגבי דרבנן זאך, ספיקא דרבנן לקולא, אבער א תורה זאך נישט. פרעגט די גמרא, אבל בזמן שבית המקדש קיים, ווי וועט ריש לקיש האלטן דעמאלט ווען די בית המקדש איז דא? לא, מאי לא, וועט ריש לקיש האלטן אז דער אנדרוגינוס מאכט נישט עסן קיין תרומה.

אזוי זאל ער זאגן, במה דברים אמורים, ווען האלט רבי יוסי און רבי שמעון אז אנדרוגינוס כהן איז מאכיל זיין פרוי בתרומה דרבנן, אבל בתרומה דאורייתא, אבער תרומה דאורייתא לא איז ער נישט מאכיל? ענטפערט די גמרא, הכי נמי קאמר, דאס ליגט טאקע אין די ווערטער פון ריש לקיש. ס'איז אזוי, תרומה בזמן הזה איז דרבנן, חזה ושוק בזמן הזה גייט דאך נישט אן, בזמן שבית המקדש קיים איז דא חזה ושוק און ס'איז דא תרומה דאורייתא, אבער ס'איז דעמאלט אויכעט פארהאנען תרומה דרבנן, מדין תורה איז נאר דא דער חיוב פון תרומה אויף דגן, תירוש ויצהר, איז ריש לקיש גייט דא זאגן אזוי. כשהוא מאכילה, ווען ער מאכט דער אנדרוגינוס כהן עסן זיין פרוי תרומה, מאכילה קען ער נאר מאכן עסן בתרומה בזמן הזה דרבנן, תרומה דרבנן קען ער נאר מאכן עסן נאר בזמן הזה וואס יעצט איז נישט דא קיין תרומה דאורייתא, ואין מאכילה, אבער ער קען איר נישט מאכן עסן קיין תרומה בזמן חזה ושוק, ואפילו בתרומה דרבנן, אפילו אזא איין תרומה וואס איז נאר דרבנן, תרומת פירות, איז בזמן שבית המקדש קיים, קען ער איר נישט מאכיל זיין, פארוואס? ווייל עס איז דאך דעמאלט דא תרומה דאורייתא, אז ער וועט עסן תרומה דרבנן וועט ער עסן תרומה דאורייתא, דילמא אתי לאוכולי בתרומה דאורייתא. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן לערנט, אף מאכילה בחזה ושוק, רבי יוחנן לערנט אז רבי יוסי און רבי שמעון לערנען, אז אנדרוגינוס איז א זכר ודאי, ממילא קען ער אויכעט מאכל זיין חזה ושוק. אמר ליה ר' יוחנן לריש לקיש, האט ר' יוחנן געפרעגט ריש לקיש'ן, איך זעה פון דיר אז דו זאגסט בזמן הזה איז דער אנדרוגינוס מאכל תרומה, אבער בזמן שבית המקדש קיים איז ער נישט מאכל קיין תרומה אפילו תרומה דרבנן אויך, קומט דאך אויס לויט די הנחה מי סברת, האלטסט דו תרומה בזמן הזה דרבנן, אז תרומה בזמן הזה איז נאר מדרבנן, דאס הייסט אז אפילו תרומת דגן תירוש ויצהר גייט יעצט אן נאר מדרבנן, ווייל מיר זאגן אז די קדושת הארץ איז געווארן בטל בזמן החורבן, ממילא איז די תרומה נאר מדרבנן, ווייל אויב איך זאל זאגן די תרומה איז בזמן הזה מדין תורה, איז וואלט ער נישט געטארט עסן, איז דאך נישט קיין חילוק צי בזמן חזה ושוק צי נישט בזמן חזה ושוק. אמר לו, האט ריש לקיש געענטפערט, אין יא. ווייל איך האלט טאקע ס'איז דרבנן, והלא אני שונה, איך לערן אין א ברייתא, והלא שאני שונה, ווייל איך לערן, עיגול בעיגולים עולה, איך לערן א ברייתא, אז ס'האט זיך אויסגעמישט עיגול, עיגול ווערט אנגערופן אין די אין עיגולי דבילה, פייגן נאכדעם מען טריקנט זיי אויס טוט מען זיי פרעסן אין פארעם קיילעכדיג נאכדעם ווערט עס אנגערופן עיגול, לערן איך אין א ברייתא אז אויב ס'האט זיך אויסגעמישט א עיגול פון תרומה מיט הונדערט עיגולים פון חולין, צי די זעלבע שאלה קאן זיין ס'האט זיך אויסגעמישט א עיגול פון תרומה טמאה אין הונדערט עיגולים פון תרומה טהורה, לערן איך אז עס ווערט בטל. פארוואס זאל עס ווערן בטל? מיר האבן א כלל, יעדע חשוב'ע זאך. ווערט נישט בטל, דאס הייסט כל דבר שבמנין, יעדע זאך וואס דער סדר מען פארקויפט עס, פארקויפט מען עס נישט מיט די אומדנא מיט דעם אפשאצן, נאר מען טוט עס פארקויפן מען ציילט עס, ווערט עס נישט בטל. פארוואזשע שטייט דארטן אין דער ברייתא אז ס'האט זיך אויסגעמישט איין עיגול פון. תרומה מיט הונדערט עיגולים פון חולין ווערט עס בטל, א זאך וואס איז דרכו לימנות ווערט דאך נישט בטל, אפילו די תרומת תאנים איז נאר מדרבנן, אבער אין דעם זמן וואס דעמאלט גייט אהן תרומה דאורייתא, איז אזוי ווי ביי תרומה דאורייתא ווערט נישט בטל א זאך וואס איז דרכו, דבר שבמנין. איז די זעלבע זאך תרומה דרבנן אויך נישט, ווייל כ'בין גוזר דרבנן צוליב דאורייתא, פארוואזשע שטייט דא א אז עס ווערט בטל איין עיגול אין אנדערע עיגולים, איז דאך פון דעם א א סימן פארוואס ווערט עס בטל, ווייל תרומה בזמן הזה איז דרבנן. אמר ליה האט ר' יוחנן געזאגט צו ריש לקיש'ן. והלא אני שונה, איך לערן חתיכה בחתיכות עולה. איך לערן אז אויב ס'האט זיך אויסגעמישט, די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם, די ברייתא, אז ס'האט זיך אויסגעמישט א חתיכה פון א חטאת טמאה, מיט אנדערע שטיקלעך פון חטאת טהורה ווערט עס בטל. איי ס'איז דאך זיכער א דאורייתא'דיגע זאך, און ס'איז דאך דא א כלל אז דבר שבמנין ווערט נישט בטל, נאר איך לערן אזוי, מי סברת דו מיינסט כל שדרכו לימנות שנינו? ווייטער וועט די גמרא אראפברענגען א משנה, אין דער משנה ווערט דערמאנט די ווערטער, כל שדרכו למנות, יעדע זאך וואס דער סדר איז מען זאל עס ציילן, ווערט נישט בטל. איז אויב איך לערן כל שדרכו למנות איז די טייטש אזוי, א זאך וואס מערסטן טייל מענטשן טוען עס ציילן, אבער ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס פארקויפן דאס באומדנא, אזוי דעמאלט וואלט געדארפן אויסקומען אז חתיכה בחתיכות א חתיכה פון חטאת טמאה מיט אנדערע שטיקלעך חטאת טהורה זאל נישט ווערן בטל, ווייל אסאך מענטשן פארקויפן די פלייש, די שטיקלעך פלייש ווערן געציילט. איך לערן נישט דאס לשון כל שדרכו למנות נאר את שדרכו למנות שנינו, איך לערן אז אזא זאך וואס אלע מענטשן טוען דאס פארקויפן במנין, דעמאלט ווערט די זאך נישט בטל, ווי איז אבער אזוין זאך וואס רוב מענטשן פארקויפן עס במנין, אבער ס'דא אנדערע מענטשן וואס זיי פארקויפן דאס נישט מיט א מנין נאר ס'איז באומדנא, דיע זאך ווערט נישט אנגערופן דבר שבמנין, דעריבער איז דאס וואס דארטן שטייט אז א עיגול תרומה ווערט בטל אין הונדערט עיגולים פון חולין, ווייל עיגול איז נישט את שדרכו למנות, נאר עיגול איז רוב מענטשן טוען עס נעמען במנין, דעריבער קען איך טאקע לערנען עיגול אז דא בזמן הזה איז תרומה מדין תורה, דאך ווערט עס בטל פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין דבר שבמנין. רש"י, נאך די גמרא דער רש"י, מהו דתימא מוליד מאכיל, פארוואס וואלט איך אזוי א געמיינט אז מ'איז מאכיל בתרומה דווקא דער וואס טוט געבוירן, די די קינדער, און איך בין מדייק, שטייט אין פסוק ויליד ביתו הם יאכלו, זאגן מיר הראוי להוליד דער וואס איז ראוי צו געבוירן נאר יאכיל, אבער א סריס חמה, אפילו די גמרא האט דאך פריער געזאגט סריס חמה האט א רפואה, אבער ווי די יעצטיגן מצב האט ער נישט קיין רפואה, אדער אפשר וועט מען זאגן רב עקיבא קריגט אויף דעם און ער האלט אז סריס חמה האט נישט קיין רפואה.

קען ער נישט מאכיל זיין, ווייל מאי טעמא, ספק איש ספק אישה הוא, אנדרוגינוס לערנט ריש לקיש איז אליבא דרבי יוסי און רבי שמעון נישט קיין וודאי איש, נאר א ספק. הכי נמי קאמר, והכי משתמע מילתא דריש לקיש, אזוי ווייזט אויס די זאך פון ריש לקיש'ן. מאכילה בתרומה כלומר, בזמן הזה, יעצט ווען דער בית המקדש איז נישט דא, שאין נוהג אלא תרומה, וואס גייט נישט אהן נאר תרומה, און קיין חזה ושוק גייט נישט אהן, קען זי עסן תרומה. ואינו מאכילה בכלום, ער קען אהן גארנישט נישט מאכן עסן בזמן שחזה ושוק נוהגין, דהיינו כשהמקדש קיים, דעמאלט קען ער גארנישט נישט מאכיל זיין, אפילו בתרומה דרבנן, אפילו די תרומה וואס איז בזמן המקדש נאר דרבנן, כגון תרומת פירות, תרומה פון פירות, ווייל מדין תורה איז מען מחויב פון תרומה נאר דגן, תירוש ויצהר, אבער הואיל ועיקר תרומה דאורייתא כגון דגן, תירוש ויצהר, גזרינן איז מען בזמן המקדש גוזר אז ס'זאל נישט מאכיל זיין קיין תרומה דרבנן. כי ר' יוחנן זאגט אף מאכילה ער קען איר מאכן עסן חזה ושוק כאטש ס'איז תורה'דיגע זאכן, דערצו אמר ליה האט אין דעם רבי יוחנן געזאגט מי סברת תרומה בזמן הזה דרבנן דקמוקמת לה למתניתין דו לערנסט איין די משנה במידי דרבנן אין זאכן וואס זענען אסור דרבנן ואסרת לה און דו אסר'סט. בחזה ושוק אין דער צייט וואס גייט אן חזה ושוק הייסט דאס אז דו נעמסט אן תרומה בזמן הזה איז דרבנן? זאגט ער יא ס'איז דרבנן שאני שונה איך לערן ברייתא די ברייתא עיגול של תרומה א רונדע זאך פון געפרעסטע פייגן פון תרומה. בטל איז בטל במאה של חול, אז ס'איז אריינגעפאלן אין הונדערט חולין ווערט עס בטל, און און עס קען עס עסן א זר אפילו עס איז נישט קיין כהן, ריכטיג, איינס דארף איך אוועקגעבן פון דעם אויף פון די הונדערט און איינס צו א כהן, ווייל עס איז דאך דא א שאלה פון גזל א כהן, אבער די איבריגע מעג עסן א זר אויך. או אדער, עיגול של תרומה טמאה, אז ס'איז געווען געפרעסטע פייגן פון תרומה טמאה. ס'האט זיך אויסגע בטל איז בטל בקו"ף עיגולים של תרומה טהורה און אזוי איז דאך דא תרומה טמאה איז דאך דא מיתה בידי שמים דאך זאגן מיר אז ס'ווערט בטל ואי תרומה בזמן הזה דאורייתא און אויב מיר וועלן לערנען תרומה בזמן הזה איז מדין תורה כיון דעיגול דבר חשוב, עיגול איז דאך א חשובע זאך, ודרכו למנות, רוב מענטשן זיי פארקויפן דעם עיגול ציילט מען דאך לא בטל ווערט עס נישט בטל, אף על גב דתרומת תאנים דרבנן, אויב ווי דער תרומת תאנים איז נאר דרבנן זאל עס יעצט אויך בטל ווערן, נאר הואיל ותרומה דאורייתא נוהגת, אויב זאל יעצט בזמן הזה יא גיין תרומה מדין תורה לא מבטלינן דרבנן, איז אזא זאך וואס דרכו לימנות, כאטש ס'איז דרבנן זאך וואלט עס אויך נישט געווארן בטל, גזירה דרבנן אטו דאורייתא. אמר ליה האט רבי יוחנן גענטפערט צו ריש לקיש'ן, והלא אני שונה כלומר, מי אית לך דארפסטו דען גוזר זיין בהא דרבנן אטו דאורייתא? דארפסטו דען גוזר זיין די רבנן צוליב תורה בעיגול אי נמי אתי לבטולי בדאורייתא, אפילו די וועסט זאגן אזא זאך ווי עיגול ווערט בטל אפילו ווען ס'איז א תורה'דיגע זאך, לאו איסור איז אויך נישט קיין איסור.

אז הרוב מענטשן פארקויפן עס, את שדרכו לימנות במנין שנינו. אז מען פארקויפט עס נאר במנין, אלע פארקויפן עס במנין.
ברוך השם, מסכת יבמות, דף פ"א עמוד א', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד.

בינטלעך מיט אזא קטניות של כלאי הכרם, פון כלאי הכרם. כלאי הכרם הייסט ווען מען פארזייעט ירק אין דעם כרם, איז דאס וואס ווערט עס אסור בהנאה. כלאי זרעים איז דער טייטש, מען פארזייעט חיטים ושעורים צוזאמען, איז מען עובר א לאו, אבער דאס וואס וואקסט ארויס איז נישט אסור בהנאה, כלאי הכרם שטייט אין דער תורה פן תוקדש, און נאך א זאך, דער דין איז אז וויאזוי זאל מען עס פארניכטן, תוקדש תוקד אש, מען זאל עס פארברענען, איז דער דין ידלקו, מען זאל עס פארברענען. קטניות איז א דבר חשוב, נאר דא שטייט דאך אז ס'איז געוועזן חבילי תלתן, ס'איז געווען בינטלעך, א בינטל איז שוין א דבר חשוב, מ'האט דערמאנט אז א בינטל ווערט אנגערופן אז ס'איז צוזאמען פֿינף און צוואַנציק ריטלעך. ווי וועט זיין נתערבו באחרות? דער כּלאי הכּרם האָט זיך אויסגעמישט מיט אַנדערע בינטלעך פֿון תּלתּן, וואָס די אַנדערע בינטלעך זענען נישט קיין כּלאי הכּרם. כּולן ידלקו דברי רב מאיר, לערנט רב מאיר אַז די כּלאי הכּרם ווערט נישט בטל, כאָטש בדין תורה איז דאָך דאָ אַ דבר יבש, חד בתרי, לוי איז ווערט דאָך דער דין ווערט בטל, אבער דא ווערט עס נישט בטל, באלד וועט רב מאיר זאגן דעם טעם פארוואס עס ווערט נישט בטל. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, יעלו באחת ומאתים, אויב ס'איז דא צוויי הונדערט בינטלעך היתר'דיגע, ווערט בטל די בינטל פון כלאי הכרם אויכעט. וואס איז זייער מחלוקת? שהיה ר' מאיר אומר ר' מאיר האט געזאגט, כל שדרכו לימנות, אויב דאס איז אזא חשובע זאך וואס דער סדר איז מען פארקויפט עס ניט מען טוט אפשאצן נאר מען טוט עס ציילן, מקדש טוט דאס אסר'ן, און די חבילי תלתן איז א זאך וואס מען טוט ציילן, ווען דאס זאל נישט זיין קיין דבר חשוב וואלט עס געווארן בטל באחד ומאתים, אזוי איז א כלל מדין תורה איז חד בתרי בטל. דאך האבן די רבנן געזאגט ביבש ביבש רעדט מען ווייל בלח איז אויך מדין תורה בנותן טעם, דאך האבן די רבנן געזאגט אז ביי אנדערע זאכן תרומה האבן די חכמים מחמיר געווען אז ס'בטל באחד ומאה, כלאי הכרם וואס איז הארבער ווי תרומה וואס איז דאך אסור בהנאה אויכעט, איז דער שיעור באחד ומאתים. און ווען איז דאס גערעדט געווארן אז ס'ווערט בטל באחד ומאתים אויב ס'איז נישט דרכו למנות? וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אינו מקדש, די זאכן וועלכע זענען אסור בהנאה טוט נישט אסר'ן אז ס'זאל נישט ווערן בטל, אפילו במאתים ואחד ווערט עס נישט בטל, אלא שישה דברים בלבד, נאר זעקס זאכן, באלד וועט מען אויסרעכענען די זעקס זאכן. רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט שבעה, זיבן, זאכן, אלו הם, דאס זענען די זעקס זאכן, אגוזי פרך, ניס פון דער שטאט פרך, זענען זייער חשוב'ע, ורמוני באדן, מילגרוימען פון דער שטאט באדן, וחביות סתומות, און פעסער פון וויין וואס עס זענען פארמאכט, ביידע זאכן זעט אויס אז ווי וועט זיין נישט קיין פעסער. קריגלעך איז נישט אזוי חשוב, און אפילו חביות וואס איז אפענע וויין אז עס שטייט אפן גייט אוועק פון אים די שארפקייט האט ער נישט די האט ער נישט קיין זיין חשיבות אבער חביות סתומות ווערט נישט בטל וחלפי תרדין אזא מין ירק וואס הייסט תרדין וואס איז זייער חשוב וקלחי כרוב ודלעת יונית ור' עקיבא מוסיף, ר' עקיבא איז מוסיף א זיבעטע זאך, אף ככרות של בעל הבית, ברויט וואס א בעל הבית באקט האבן מער חשיבות ווי ככרות של נחתום, ככרות של נחתום וואס איז געוועזן. איסור הנאה וועט עס ווערן בטל, אבער ככרות של בעל הבית ווערט נישט בטל. און די זאכן וואס מיר האבן דא אויסגערעכנט איז אזוי, אנדערע זאכן קענען זיין כלאי הכרם, כלאי הכרם איז דאך דער טייטש מען פארזייעט ירק אין א כרם, קען זיין ביי זיי כלאי הכרם. ביימער מען פארזייעט אין כרם איז נישט דא דער איסור פון כלאי הכרם, נאר ביי ביימער איז דא א צווייטער איסור הנאה, ווען דאס איז ערלה, איז הראוי לערלה, די זאכן וואס זענען ראוי צו ערלה וואס וואקסט אויף א בוים, צום ביישפיל ס'איז דא געווארן דערמאנט אגוזי פרך, רימוני בדן, צי חביות סתומות,

ביז אהער איז אין דער משנה. איז אין דער משנה געווארן דערמאנט שהיה ר' מאיר אומר כל שדרכו לימנות, איז דער כל דאס לערנט דאס איז לויט ריש לקיש'ן רבי יוחנן סבר רבי יוחנן לערנט את שדרכו לימנות שנינו, וועלכע זאך? ווערט נישט בטל אויב ס'האט זיך אויסגעמישט א זאך וואס את שדרכו לימנות, ער איז באשטימט אויף ציילן, קיינער טוט דאס נישט פארקויפן דורך אומדנא, ממילא ביי עיגול בעיגולים, און די זעלבע זאך וועלן מיר וועלן באלד לערנען חתיכת חטאת טמאה, ס'האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע חתיכות, ס'איז טאקע דא אסאך מענטשן פארקויפן די חתיכות פארקויפן זיי מיט ציילן, אבער אנדערע טוהן דאך עס פארקויפן אויך באומדנא, די זעלבע זאך עיגול בעיגולים, די עיגול געפרעסטע פייגן, טוט מען טאקע פארקויפן אסאך מאל דורך ציילן, אבער אסאך מענטשן טוהן דאך עס פארקויפן באומדנא, דעריבער אז ס'האט זיך אויסגעמישט א עיגול תרומה מיט אנדערע עיגולים פון חולין, ווערט עס בטל. וריש לקיש סבר, און ריש לקיש לערנט, כל שדרכו לימנות שנינו, אפילו אנדערע מאל טוט מען עס פארקויפן במנין און אנדערע מאל באומדנא, ווערט עס אויכעט נישט בטל. אויב אזוי פארוואס איז דארט געשטאנען אז ס'האט זיך אויסגעמישט א עיגול תרומה מיט אנדערע עיגולים פון חולין ווערט עס בטל באחד ומאה? ס'איז דאך א זאך וואס אנדערע מענטשן טוען דאס פארקויפן במנין. איז פון דעם דא א ראיה לויט ריש לקיש'ן אז תרומה בזמן הזה איז דרבנן, און אויב ס'איז נאר דרבנן דעריבער ווערט עס בטל. ווייסן מיר שוין וועגן ניתן, וועגן די את שדרכו לימנות, כל שדרכו לימנות. מאי חתיכה, ווי האבן מיר די זאך פון חתיכה, וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז אז מיר טרעפן אמאל, כאטש מענטשן טוהן עס פארקויפן אמאל במנין, און כאטש ס'האט א איסור תורה, דאך ווערט עס בטל. דתניא מיר האבן געלערנט חתיכה של חטאת טמאה, א שטיקל פלייש פון חטאת טמא, שנתערבה וואס האט זיך אויסגעמישט במאה חתיכות מיט הונדערט שטיקלעך של חטאות טהורות. חטאת טמאה טאר מען דאך נישט עסן. וכן, די זעלבע שאלה איז פרוסה של לחם הפנים טמאה, א שטיקל פון לחם הפנים וואס איז געווען טמא, שנתערבה ס'איז געווארן אויסגעמישט במאה פרוסות מיט הונדערט שטיקלעך של לחם הפנים טהורות איז דער דין תעלה ס'ווערט בטל זעה איך דאך שוין פון דעם אז כאטש חתיכה איז דאך אנדערע מענטשן פארקויפן די שטיקל פלייש במנין דאך ווערט עס בטל. ווייל ווען האט רבי מאיר געזאגט עס ווערט נישט בטל, איז דווקא וואס איז מיוחד באשטימט נאר אויף צעלן. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, לא תעלה, עס ווערט נישט בטל. איז רש י זאגט א טעם פון רבי יהודה'ן איז, ווייל ער לערנט מין במינו לא בטל. אז סמישט זיך אויס איסור מיט היתר דער זעלבער מין ווערט נישט בטל, מין במינו לא בטל. נישט בטל. תוספות קריגט אויף רש י, תוספות זאגט דאס מין במינו לא בטל איז נאר דווקא ביי דבר הלח, ביי דבר הלח איז דא א סברא צו זאגן אזוי, וואס הייסט עס ווערט בטל ווען עס מישט זיך אויס מין בשאינו מינו? זאגן מיר אז די שאינו מינו נעמט אוועק דעם טעם פון דעם איסור, אבער מיט דעם מאל לאמער זאגן איך האב א כלי, דארט איז דא זעכציק גלאז מילך, און איך האב דארט אריינגעגאסן א גלאז מילך איסור'דיגע, וועל איך זאגן אז דיע זעכציק זענען מבטל דעם טעם פון דעם איסור'דיגן? פאסט זיך דאך נישט צו זאגן? דעריבער לערנט רבי יהודה זאגט תוספות, אז ביי דבר לח מין במינו לא בטל. אבער ביי דבר יבש מין במינו בטל. ווערט איז נישט דא קיין חסרון פון מין במינו, נאר תוספות זאגט די סברה פון רבי יהודה'ן איז דא א צווייטע סברה, ווייל זאל טאקע זיין ס'איז נישט את שדרכו לימנות נאר כל שדרכו לימנות לערנט אויך רב יהודה ווערט נישט בטל. אבל אבער, שטייט דא דערמאנט אין דער ברייתא, חתיכה של חטאת טהורה, א שטיקל פון טהור'דיגע חטאת, שנתערבה וואס האט זיך אויסגעמישט, במאה חתיכות אין הונדערט שטיקלעך של חולין טהורות פון חולין ריינע, וכן די זעלבע זאך, פרוסה של לחם הפנים טהור, א שטיקל פון לחם הפנים ריינע, שנתערבה וואס האט זיך אויסגעמישט, במאה פרוסות הונדערט שטיקל של חולין טהורות, דברי הכל, דאס לערנען אלע, לא תעלה, דער תנא קמא איז אויך מודה צו ר' יהודה'ן אז ס'ווערט נישט בטל, פארוואס? ווייל ס'איז דא א חילוק ביי דעם דין פון די רישא, ס'האט זיך אויסגעמישט טמא'דיגע מיט טהור'דיגע, אז איך וועל זאגן עס ווערט נישט בטל, טא ווער וועט עס קענען עסן? קיינער וועט עס נישט קענען עסן, ס'האט זיך אויסגעמישט טמאה מיט טהורה אז ס'ווערט נישט בטל קען קיינער נישט עסן, דא אויף וואס איז מיר די שאלה? ס'האט זיך אויסגעמישט חתיכת חטאת מיט הונדערט שטיקלעך בשר טהור, וואס איז מיר די שאלה ס'זאל ווערן בטל כדי ס'זאל עס קענען עסן א זר אויכעט? וואס איז די פראבלעם? זאל איך עס פארקויפן צו א כהן? איי דער כהן וועט געבן אויף דעם אביסל ווינציגער? איז דאך נאר א הפסד מועט און א הפסד מועט לא חששו. איי אויב אזוי וועט איר פרעגן די קשיא פארוואס זשע זאגן מיר עיגול בעיגולים, ס'האט זיך אויסגעמישט א עיגול פון תרומה מיט הונדערט עיגולים פון חולין, ווערט עס בטל, פארוואס זאל עס דארט ווערן בטל, לאמיר אויך זאגן אז מען זאל עס פארקויפן צו א כהן, דארט רעדט זיך דאך עיגול טהור האט זיך אויסגעמישט מיט הונדערט עיגולים. פון חולין, דא איז א חילוק, עיגול בעיגולים איז אפילו לויט רבי יוחנן וואס רבי יוחנן לערנט תרומה בזמן הזה איז מן התורה, איז דאך נאר וועלכעס איז מן התורה דווקא דגן תירוש ויצהר, אבער תאנים איז נאר מדרבנן, דארטן וואו דער איסור איז נאר א דרבנן אפילו דארט וואו דער שאדן איז א קליינער. איז אויך דער דין אז איך זאג עס ווערט בטל, קתני מיהת ש- איז דאס א איז פון דער משנ- ברייתא ברענגט רבי יוחנן א ראיה אז איך לערן נישט כל שדרכו לימנות נאר איך לערן את ווייל אויב איך זאל לערנען כל פארוואס ווערט בטל חתיכה טמאה צווישן די טהורות. פרעגט די גמרא, קתני מיהת רישא תעלה, אין די רישא איז דארט געשטאנען אז ס'האט זיך אויסגעמישט חתיכה של חטאת טמאה מיט הונדערט חתיכות פון חטאת טהורה, ווערט דאס בטל, און דאס איז דאך אזא זאך וואס רוב מענטשן טוהן דאך עס פארקויפן במנין, איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש'ן, פארוואס האלט דאך ריש לקיש? אז עס ווערט בטל, ריש לקיש לערנט דאך כל שדרכו למנות, זאל עס נישט ווערן בטל. אמר רב חייא בריה דרב הונא, דא רעדט זיך בנימוחה, דא רעדט זיך אז ס'איז נישט יעצט קיין שטיקל, ס'איז געווארן צעריבן, דעמאלט איז דאך עס שוין נישט קיין דבר, עס איז שוין נישט כל שדרכו למנות. פרעגט די גמרא אי הכי מאי טעמא דרבי יהודה, אז ס'איז צעריבן, וואס איז די סברה פון רבי יהודה? זאגט די גמרא, רבי יהודה לטעמיה, רבי יהודה גייט לויט זיין טעם, דאמר וואס ער זאגט, מין במינו לא בטל. קומט דאך יעצט אויס אז נימוחה איז געווארן צעריבן, רופט זיך עס ס'האט איז דער איסור דא אויך לח בלח, ווייל עס גיט אריין א טעם דער חטאת. טמאה אין דעם חטאת טהורה, און לויטן תנא קמא ווערט עס בטל, און אויך דא זאג איך נישט ווי די דינים מיט דעם ביטול איז ביי שישים, נאר ביי קודש איז מען מחמיר אז די ביטול איז אחד ומאה, און רבי יהודה גייט לשיטתו וואס ער לערנט מין במינו לא בטל, רבי יהודה לערנט עס אפ פון דעם פסוק, שטייט אין פסוק. יום כיפור, נאכדעם ווי מ'האט געשפריצט אינעווייניג און אויף דעם פרוכת, באזונדער דעם דם הפר און באזונדער דעם דם השעור, האט מען עס אויסגעמישט, און מ'האט געשפריצט ווען ס'איז געווען אויסגעמישט צוזאמען, די דם הפר מיטן דם השעיר האט מען געשפריצט אויפן מזבח הזהב, און די תורה זאגט ולקח מדם הפר ומדם השעיר, כאטש די דם הפר איז געווען אסאך מערער, דאך רופט עס אן די תורה אז דם השעיר. פרעגט די גמרא, אבל לא נימוחה מאי, ווי וועט רבי, ווי וועלן מיר האלטן אז די חתיכות של חטאת איז נישט געווארן צעגאנגען? לויט אלע וועט עס נישט ווערן בטל, פארוואס? ווייל דאס איז דאך כל שדרכו למנות, אדתני פארוואס שטייט דארט אין די סיפא אבל חתיכה של חטאת טהורה, א שטיקל פלייש פון א חטאת טהור שנתערבה וואס האט זיך אויסגעמישט במאה חתיכות אין הונדערט שטיקלעך של חולין טהורות לויט אלע ווייזט אויס פארוואס ווערט עס נישט בטל, וויילע דאס איז הפסד מועט, ווייל ס'איז א קליינע שאדן, איך האב א ברירה צו פארקויפן צו דעם כהן, ניפלוג וניתני בדידה, איך קען מאכן דעם חילוק ביי חטאת אויכעט, איז אמאל פארהאנען כאטש די שאדן איז א גרויסער דאך ווערט עס נישט בטל וואס פריער האט מען גערעדט פון א חטאת טמאה ווערט בטל נאכדעם וואס עס האט זיך אויסגעמישט א חטאת טמאה מיט חטאת טהורה אויב וויל מען געפינען א אופן וואס ווערט נישט בטל גייט ער זאגן חטאת טהורה מיט חולין, קענסט דאך געפינען ס'האט זיך אויסגעמישט חטאת טמאה מיט חטאת טהורה עס ווערט נישט בטל, ער זאל אזוי לערנען, במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אז חטאת טמאה האט זיך אויסגעמישט מיט חטאת טהורה עס ווערט בטל, בשנימוחה אז ס'איז צעגאנגען געווארן דעמאלטס איז עס נישט קיין דבר שבמנין ווערט עס בטל. אבל לא נימוחה אז ס'איז נאך געבליבן א שטיק לא תעלה ווערט עס נישט בטל, פארוואס ווערט עס נישט בטל? ווייל ס'איז דבר שבמנין. ענטפערט די גמרא, טהורות בטהורות עדיף ליה, ס'איז אים בעסער צו לערנען, א חידוש איז פארהאנען אז טהורות און טהורות, כאטש ביידע טהורות, דאך ווערט נישט בטל. ווייל ס'איז דא א מחלוקת, אנדערע לערנען אז טמאה מיט טהורה ווערט נישט בטל, און טהורות מיט טהורות זענען אלע מודה אז ס'ווערט בטל, דערציילט ער מיר דא א חידוש, אז כאטש ס'האט זיך אויסגעמישט טהורות מיט טהורות, דאך זאגן מיר אז ס'ווערט נישט בטל. פרעגט די גמרא ולריש לקיש לויט ריש לקיש'ן מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, ריש לקיש וואס ער לערנט איין אז דא רעדט זיך בנימוחה, וואס איז די חילוק פון די רישא ביז די סיפא? אין דער רישא איז געשטאנען, ס'האט זיך אויסגעמישט חתיכה של חטאת טמאה במאה חתיכה של חטאת טהורות, ווערט יא בטל. אין דער סיפא שטייט חתיכה של חטאת טהורה במאה חתיכות של חולין ווערט נישט בטל, וואס איז דער חילוק? בשלמא לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן לערנט דאס איין, נישט ס'איז געווארן צוריבן נאר ס'איז גאנצע שטיקער, איז דא א סברא צו זאגן, און דער איסור איז דאך דא ביי יעדן. ווייל ס'איז דאך גאנצע שטיקער, איז אין די סיפא ווייל עס האט זיך אויסגעמישט חתיכה של חטאת טהורה מיט מאה חתיכה של חולין, דער שאדן איז דאך א קליינער, ווייל כ'האב דאך א, אויב איך זאג עס ווערט נישט בטל, דארף איך דאך עס נישט אוועקווארפן, אז ס'ווערט נישט בטל קענען דאך עס עסן כהנים, בין איך נישט מבטל קיין חתיכה שלימה. עיגול תרומה וואס האט זיך אויסגעמישט מיט חולין בין איך יא מבטל ווייל דארט איז דער גאנצער דין דרבנן ווייל פון תרומה אבער דא וואס איז דאורייתא'דיג אין דער איסור איבער יענעם איז מען נישט מבטל אבער לויט ריש לקיש'ן וואס ריש לקיש זאגט אז דא רעדט זיך בנימוחה, איז אויב בנימוחה איז דאך דער איסור נישט דא בעין, אויב דער איסור איז נישט דא בעין פארוואס זשע זאל מען דא זאגן אין די סיפא ס'זאל נישט ווערן בטל? אמת טאקע דער שאדן איז נישט קיין גרויסער, אבער אויב דער איסור איז נישט דא בעין איז א סברא ס'זאל זיין בטל, אמר רב שישא בריה דרב אידי האט רב שישא בריה דרב אידי געזאגט, רישא, די רישא רעדט זיך בטומאת משקין דרבנן, מיט וואס איז דער חטאת געווארן טמא? אז ס'האט אנגערירט משקין אין א כלי. מדין תורה איז זענען משקין נישט מטמא קיין כלי, נאכהער האט אנגערירט דער חטאת אין דער כלי, זאגן מיר ווייל אז די טומאה איז נאר דרבנן, איז זאל טאקע זיין ס'איז דרכו לימנות, אסאך מענטשן פארקויפן עס, נאר איך לערן עס איין יעצט אויך בנימוחה, איך לערן עס יעצט אויך איין בנימוחה, בנימוחה לערן איך עס איין, דעריבער זאגן מיר עס ווערט בטל, סיפא, די סיפא רעדט זיך, דאורייתא, וואס איז די סיפא? קדשים, אז א זר זאל זי נישט עסן איז דאך איסור תורה, און א זאך וואס איז דאורייתא איז מין במינו, און אפילו עס איז נישט דרכו לימנות, דאס הייסט ס'איז נימוחה, לערנט דער תנא קמא אויך אז ווערט נישט בטל. קומט יעצט אויס גאר א נייע זאך. אין אמת'ן רעדט זיך עס בנימוחה, ס'איז צוגאנגען. נאר די רישא וואס שטייט עס ווערט בטל, רעדט זיך אז דער איסור איז נאר א איסור דרבנן. און ביי א איסור דרבנן לערנט רבי יהודה מין במינו לא בטל, און די רבנן לערנען באיסור דרבנן מין במינו איז בטל. די סיפא רעדט זיך באיסור תורה, ביי איסור תורה האלטן די רבנן אויכעט אז מין במינו לא בטל. פרעגט די גמרא, אבל טומאת שרץ מאי, ווי וועט זיין אז דער חטאת האט אנגערירט א שרץ, וואס די טומאה פון חטאת איז מדין תורה, ווי איז דער דין? לא תעלה, זאגסטו ס'ווערט נישט בטל, אפילו ס'איז נישט, מ'לערנט דאך יעצט אלץ נימוחה, ס'איז צוריב. אדתני סיפא, פארוואס לערנט מען די סיפא? ער וויל געפינען א ארט וואו ס'ווערט נישט בטל, לערנט אים א חתיכה של חטאת טהורה, א שטיקל פלייש פון א טהור'דיגן חטאת, שנתערבה וואס האט זיך אויסגעמישט במאה חתיכות אין הונדערט שטיקלעך של חולין טהורות לא תעלה. ניפלוג וליתני בדידה בטומאה טהרה קאָן מען דאָך אויך מאַכן אַ חילוק צו זאָגן, ווען זאָגן מיר אַז ס'מישט זיך אויס חטאת טמאה מיט חטאת טהורה ווערט עס בטל דווקא ווען די טומאה איז נאָר מדרבנן, אָבער דאָרטן וואו די טומאה איז מן התורה איז נישט אַזוי במה דברים אמורים בטומאת משקין. אבל בטומאת שרץ לא, ענטפערט די גמרא, טהורות בטהורות עדיף ליה, ס'איז בעסער אים דערציילן א חידוש אז טהורות האט זיך אויסגעמישט מיט טהורות, וואס דעמאלט איז לייכטער די דין ביטול, דאך איז אמאל דא א מציאות אז טהורות בטהורות ווערט נישט בטל. רבה אמר, רבה לערנט איין אויך ווי פריער איך גיי פארענטפערן ריש לקיש'ן, וואס ריש לקיש האלט דאך כל דבר שדרכו לימנות ווערט נישט בטל, מוז איך דאך דא איינלערנען שנימוחה, איז דאך דא צוריק די שאלה מאי שנא רישא, פארוואס אין די רישא חתיכה של חטאת טמאה מישט זיך אויס מיט חטאת טהורה, ס'ווערט יא בטל, און חתיכה של חטאת טהורה האט זיך אויסגעמישט מיט פלייש טהור ווערט נישט בטל, זאגט רבה, רישא איסור לאו, טומאת בשר קדשים, דער וואס עסט עס איז דא א איסור לאו. סיפא, די סיפא, ס'האט זיך אויסגעמישט, טאקע טהור'דיגע, אבער ס'קען דאך אמאל קומען איסור כרת, ס'קען אמאל קומען בטומאת הגוף וועט קומען כרת. איז דעריבער זאגן מיר, עס ווערט נישט בטל. קומט אויס אז מיר טוען איינלערנען אלעס רעדט זיך בשנימוחה. רש"י ברענגט אראפ א צווייטן פשט, זעהט אויס א צווייטע גירסא, אז איך גיי מחלק זיין פון עיגול ביז דא, און די רישא רעדט זיך אז ס'איז טמא'דיגע, די חטאת איז טמא'דיגע, דעמאלט איז נאר דא איסור לאו. אויב די בשר קודש איז טמא איז נאר דא א איסור לאו דעריבער זאגן מיר אין די רישא ס'ווערט בטל, אבער ביי עיגול פארוואס ווערט עס בטל ווייל ס'איז נאר א טמא דרבנן, אבער לו יצויר זאל זיין אדער וועט מען זאגן ווייל תרומה איז נאר דרבנן. אבער לו יצויר ס'זאל זיין תרומה מדין תורה, און ווען א זר עסט תרומה איז דא מיתה בידי שמים, איז גלייך צו כרת. זאגט די פרעגט די גמרא, והא רבא דאמר, רבא האט דאך געזאגט כל בדאורייתא, אויב מיר זאגן א זאך מדין ווייל ס'איז מדין תורה ווערט נישט בטל לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרת, איז נישט קיין חילוק צו דער איסור איז א איסור לאו, צו ס'איז א כרת? וואס זשע מאכט ער דא א חילוק? קשיא בלייבט שווער.